אבער אויף מארגן גייט ער זי זען שוין מיט ווייניגער ענטוזיאזום, און איבערמארגן מיט נאך ווייניגער. דערנאך פארשווינדט ער, און פראניע ניימאק שפאצירט שוין מיט אן אנדערן, און דערציילט אים וועגן דאסטאיעווסקי, מאקס נארדוי און שפילהאגען, איז וואס אייגנטליך איז דא געווען נישט גוט אין איר, פארוואס האט מען זי בארעדט, און אפטמאל מיט אזא פיינטשאפט, זי איז געווען א כשר'ע און ריינע אידישע טאכטער, נישט ערגער פון אלע אנדערע אונזערע יונגע מיידלעך, שטרענג צו זיך און אנדערע. דאס איינציגע וואס פראני האט זיך דערלויבט איז צו גיין שפאצירן נישט מיט א חבר'טע, וועלכע זי האט קיינמאל נישט געהאט, נאר מיט א חבר, א פריינד. אבער ווייטער פון חבר'שאפט איז ביי איר קיינמאל נישט געגאנגען. רעדן וועגן ניטשע און דאסטאיעווסקי, קריכן אויפן בית עולם, גיין ביינאכט ארום דעם פארפרוירענעם סטאוו, דאס יא, אבער ערלויבן אז עמיצער זאל זי א קוש טון, אדער אפילו צוקומען אביסל נענטער, דאס נישט. און אזוי האט זיך געשאפן א טשיקאווע סיטואציע. די פרויען האבן גע'טענה'ט אז זי האלט זיך צו פריי, די מענער אבער האבן געזאגט אז זי איז צו שטרענג, צוריקגעהאלטן. אבער אזוי צי אזוי, די קליין געוואקסענע קלוגע און חנעוודיקע פראניע, מיט איר פריינטליכן שמייכל און האלב הייזעריקער שטימע האט געמאכט אונז, די יונגעלייט פון שטאט, צו רעדן און חלומ'ען וועגן איר. פארשטייט זיך אז איך בין נישט געווען קיין אויסנאם. איך האב שוין לאנג גע'חלומ'ט וועגן טרעפן זיך מיט איר. קענען רעדן מיט איר וועגן ליטעראַטור, אַרומשפּאַצירן מיט איר אויפֿן בית-עולם אין שײַן פֿון דער לבֿנה און קומען אַהיים אַ מידער, אַ גײַסטיק באַרײַכערטער פֿון זײַן אין איר געזעלשאַפֿט. אָבער ווי דערגרייכט מען דאָס? בעטן עמעצן, ער זאָל מיך פֿאָרשטעלן פֿאַר איר? וועט זי דאָך זאָגן, ווער? אָסיפּ? ער איז אויך אריינגעפאלן, ער אינטערעסירט זיך אויך מיט מיר. און דאס טאקע טאר זי נישט וויסן. אבער זי מוז דאך פארשטיין אז איך בין אויך פאראן אין ביאליסטאק, אז איך ווייס אויך עפעס וועגן ליטעראטור, און אז זי טאר מיך נישט איגנארירן אזוי ווי זי טוט עס איצט. זי טאר נישט טראכטן אז איך בין בלויז איינער צווישן אסאך. איך האב געפונען א וועג. אבער עס האט מיר געבראכט אסאך צרות און האט מיר שיעור נישט געקאסט מיין קאריערע. אין א שיינעם פרימארגן האט פראני זיך באוויזן אויף דעם קאטאק, גליטש, אויף אונזער פארפרוירענעם סטאוו און אנגעהויבן זיך צו גליטשן. זי האט עס געמאכט זייער קונציג און אויך איך בין געווען גארניט שלעכט. לויפנדיג פארביי דעם אייז,

זי האָט אַרונטערגענומען אירע קאָנקי, גליטשער און איז אַװעק. זי איז אַװעק צום אינספּעקטאָר זיך באַקלאָגן אױף דיר, איז צוגעלאָפֿן אײנער פֿון מײַנע חבֿרים. יאָג זי נאָך, שטעל זי אָפּ, בעט איר איבער! אָבער איך האָב זי נישט נאָכגעיאָגט. אױף מאָרגן איז אױסגעבראָכן דער סקאַנדאַל. דער אינספּעקטאָר האָט מיר גענומען אױף אַ פֿאַרהער. איך האב געשוויגן. יעדער איינער, לערער ווי שילער, איז געווען קעגן מיר. איך האב באליידיגט א מיידל אן א פארוואס, און איך מוז באשטראפט ווערן. אפאר טעג נאך די פאסירונג אויפן סטאוו, האב איך ענדליך דערזען פראניען אויף דער גאס. איך האב זי אפגעשטעלט. מעג איך רעדן מיט אייך? ניין, מיר האבן גארנישט וואס צו רעדן, האט זי געזאגט. איך בעט אייך זייט מיר מוחל אויב איר קענט פריילין ניימארק האב איך געזאגט, דער געדאנק אז איך האב אייך באליידיגט איז אומדערטרעגליך פאר מיר. דאס איז געווען א זיסער מאמענט צו שטיין אט אזוי אינמיטן גאס א דערנידעריגטער, צו קוקן אין שיינע בלויע קלוגע אויגן, בעטן זיך ביי איר, ווארטן אויף אן ענטפער און האפן אז זי וועט אלסדינג פארשטיין ווייל זי איז דאך די קלוגע, עס איז דאך נישטא קיין איין בוך אין קויפמאן'ס ביבליאטעק וואס זי האט ניט ארונטערגעשלונגען. און זי פארשטייט דאס טאקע. נאר זי אליין פון גאנץ ביאליסטאק, ווייל צו דעם האב איך דאך זי באליידיגט, צו קענען בעטן זיך ביי איר, זייט מיר מוחל, צו דערלעבן אט דעם מאמענט, שטיין פאר איר א באזיגטער שונא וואס איך בין עס קיינמאל נישט געווען, און א געהיימער פריינד וואס איך בין דאס איר שטענדיג געווען. א האלבע שעה שפעטער זענען מיר שוין געווען צוויי נאנטע נשמות וואס האבן זיך געפונען אין טומל פון לעבן. פונקט ווי אין דאסטאיעווסקי'ס בוך, פונקט ווי עס פירט זיך אין דער ווייטער שיינער וועלט וואו עס שפילן זיך אפ די אמת'ע ליבעס און ראמאנען.

זיי זענען דאך ביטערע שונאים, זי האט דאך אים גע'מסר'ט, און זעט, זיי גייען איינער לעבן דעם צווייטן, און זי שמייכלט צו אים, און ער שמייכלט צו איר, און זיי רעדן און רעדן, קוקן זיך גארנישט ארום, פארטיפט אין זייער הויך-פסיכאלאגישן געשפרעך. אהיים בין איך געקומען שפעט און געכאפט א מפלה פון דער מאמען, אבער וועמען אינטערעסירט דאס, מארגן טרעף איך זיך מיט פראניען ווידער. דערווייל איז דער ראט פון לערער אנגעגאנגען מיט מיין דיעלא, קעיס. קיין גוטס האב איך נישט דערווארט, אבער אז די לערער זאלן זיין אזוי שטרענג ווי עס האט זיך ארויסגעוויזן, דאס האב איך זיך אויך נישט פארגעשטעלט. ווידער איז אינמיטן פון דער לעקציע אריינגעקומען אין קלאס דער דירעקטאר וויטע און אויסגערופן מיין נאמען. איך האב זיך אויפגעהויבן אויס רעספעקט. צו דעם גוטן נאמען פון אייער מאמען, האט וויטע ארויסגערעדט מיט זיין הויכער טענאר שטימע, איז באשלאסן געווארן נישט אויסצושליסן אייך פון דער רעאל שולע ווי איר האט דאס אייגנטליך פארדינט, אנשטאט דעם וועט איר אפזיצן אין קארצער פֿיר און צוואַנציק שעה. אויסער דעם מוזט איר בעטן פארצייאונג ביי פריילין, ער האט זיך אפגעשטעלט און א קוק געטאן אין פאפיר, ביי פריילין ניימארק. אויב איר טוט דאס נישט וועט איר באלד אויסגעשלאסן ווערן פון דער שולע. איך האב דאס שוין געטון, הער דירעקטאר, האב איך געזאגט, מיר זענען איצט גוטע פריינד. פארוואס האט איר דאס פריער נישט געזאגט? האט ער געפרעגט. דאס וואלט אויסגעזען ווי איך וואלט דאס געטון נאר כדי אויסצומיידן די שטראף. פארוואס האט זי אליין דאס נישט געזאגט? האט ער אויסגערעדט אביסל בייז. איך האב פארשטאנען אז עפעס איז דא קעגן איר און איך האב געענטפערט מיט א ליגן. איך האב זי געבעטן זי זאל דאס נישט טון. דער דירעקטאר האט גארנישט געזאגט און פארלאזט דעם קלאס, קענטיג א זייער אומצופרידענער. איך האב נישט געקאנט פארשטיין מיט מיט וואס. פֿיר און צוואַנציק שעה אין קארצער, אויף ברויט און וואסער, שלאפן אין קארצער אויף דער פאדלאגע, אויף נאקעטע ברעטער, פֿיר און צוואַנציק שעה! אזוי האט זיך געהערט אין יעדן ווינקל פון דער שולע. דאס איז געווען א סענסאציע, א זאך וואס טרעפט נאר איין מאל אין לעבן.

אפאר טעג שפעטער האבן די ביאליסטאקער געקאנט זעהן א מאדנע בילד, א שילער פון דער רעאלשולע, א שוין דערוואקסענער בחור, האט פארנאכט געשלעפט איבער דער גאס א קישן מיט א קאלדרע און א שווערן פאפירענעם פעקל. אין פעקל זענען געווען קאלטע קאטלעטן, הארטע אייער, ברויט, איינגעמאכטס, מילך און נאך אנדערע זאכן. דאס אלץ האט מיר מיטגעגעבן די מאמע, צו פארזיסן מיינע פֿיר און צוואַנציק שעה געפאנגענשאפט. דער אנהייב איז גארניט שלעכט האב איך געטראכט, אבער די פארזעצונג איז אויך נישט געווען ערגער. ווען איך בין אנגעקומען אין דער שולע האט דער אלטער דנילא מיך אריינגעפירט אין א קליין באקוועם צימער מיט א נידעריגער סטעלע און א פענסטער הויך לעבן דער סטעלע. קיין קראַטעס, פֿאַרשטייט זיך, זענען אין דעם פֿענצטער נישט געווען, און אויף דער פּאָדלאָגע האָט מען נישט געדאַרפֿט שלאָפֿן. איך מוז זאָגן, אַז דער גאַנצער שרעקלעכער קאַרצער איז געווען באַקוועמער איידער מײַן קליינער צימער אין לופּניצקיס הויז. אין גיכן איז אַרײַנגעקומען דאַנילאָ מיט אַ גלאָז טיי און פּוטערקוכנס. דאָס שיקט אײַך איר עקסעלענץ, די פֿרוי פֿון דעם דירעקטאָר, האָט דאַנילאָ געזאָגט אָן שום געפֿיל. איך האב געטרונקען דעם טיי, געגעסן די זיסע געבעקס, און געטראכט וועגן איר עקסעלענץ, א קליינע געהיימענישפולע פרוי מיטן שווארצן שלייער איבערן פנים. שפעט אין אוונט גייט זי איבער די פוסטע וועגן פון גארטן צוזאמען מיט אירע צוויי הינט, קיינער פון די שילער האט זי נישט געזען פנים אל פנים, קיינער האט קיינמאל נישט גערעדט צו איר. ביז דריי אזייגער נאכמיטאג האט זי איבערהויפט זיך נישט באוויזן. ווי א געשפענסט האט זי געלעבט אין דער געביידע פון דער שולע, גאנץ נאענט און דאך ווייט, נישט אריינמישנדיג זיך אין לעבן. און אט האט זי זיך יא אריינגעמישט, געוויזן צייכנס פון לעבן, צוגעשיקט א נארישן בחור וואס איז געווען פארליבט אין ליבע, א צייכן פון סימפאטיע. איך האב דערהערט א קלאפ אויבן אין פענצטער. און איך האָב דערקענט פֿראַניעס זיסן פּנים, איר פֿרײַנדלעכן, אַ ביסל בעטנדיקן שמייכל. זי האָט געמאַכט צייכנס צו מיר, איך האָב געמאַכט צייכנס צו איר. זי האָט מיך נישט פֿאַרשטאַנען, איך האָב זי נישט פֿאַרשטאַנען, און ביידע האָבן גאַנץ גוט פֿאַרשטאַנען איינער דעם צווייטן. זי איז געווען מײַן זיסער תּליון, און איך, איר גליקלעכער קרבן. זי איז ספעציעל געקומען אַזש פון דער שאָסיי-גאַס אַזוי שפּעט אין אָוונט כדי מיך צו באַזוכן אין מיין טורמע. מיר האָט זיך אויסגעוויזן, אַז פון גראַף מאָנטע-קריסטאָס צייט אָן איז נאָך קיין איינציקער אַרעסטאַנט נישט געווען גליקלעכער פון מיר. אָבער אַ שווערן פּרייז האָב איך באַצאָלט פאַר מיין גליק. מיינע לעגענדאַרישע פיר און צוואַנציק שעה אין קאַרצער האָבן מיך דערהרגעט. איינס. איז געקומען אויף דאס צווייטע, געלערנט האב איך זיך אויך שלעכט, נו, האבן די לערער באשלאסן צו לאזן מיך זיצן אין דעם זעלבן זעקסטן קלאס אויף נאך א יאר. איך האב דאס אנגענומען אן זארג, פאר מיין מאמע'ן אבער איז עס געווען נישט לייכט איבערצוטראגן. נאך א יאר ארבעט, נאך אויף א יאר אפצושטופן דעם ציל פון איר לעבן, צו שטעלן אויף די פיס אירע זין. מיין ברודער הערמאן האט פארענדיגט די רעאלשולע און איצט האט מען געדארפט קלערן וואס צו טון ווייטער. אין רוסלאנד האט ער נישט געוואלט בלייבן. אין אים איז טיפער געזעסן דאס דייטשע בלוט פון אונזער פאטער, דעם קעניגסבערגער בירגער. זאל ער אפשר פארן קיין בערלין און דארט שטודירן אויף אינזשעניער? דארט לעבט דאך די שוועסטער פון אונזער פארשטארבענעם טאטן. זי און איר מאן, דער סוחר, וועלן דאך זיכער צוהעלפן דעם פלימעניק פון ביאליסטאק. די מאמע האט אנגעשריבן א בריוו קיין בערלין צו אונזער ווייטן קרוב דעם אדוואקאט עגער, אין וועלכן זי האט אים געבעטן אויסצוגעפינען אלצדינג וועגן אונזער אומבאקאנטער מומע. דערווייל איז הערמאן אנגעגאנגען מיט דעם געבן פריוואט לעקציעס, כדי אפצושפארן אפאר רובל פאר דער צוקונפטיגער רייזע. הערמאן איז ארומגעגאנגען מיט א געהיימנישפולער מינע, ווי ער וואלט געוואוסט דאס, דאס וואס מיר טארן נישט וויסן, און וואס ער וועט אויף קיין פאל קיינעם נישט דערציילן. דערביי האט ער געוואלט אז מען זאל וויסן אז ער ווייסט עפעס אזוינס וואס אנדערע טארן נישט וויסן. עטליכע מאל האב איך אונטערגעהערט ווי ער רעדט מיט זיינע חברים וועגן זאכן וואס איך האב ווייניג פארשטאנען, ארבעטער, פריוואט אייגנטום, דאס רעכט צו ארגאניזירן זיך. דאס האט מיר געמאכט זייער נייגעריג. איך האב געפילט אז דאס איז עס טאקע צוליב וואס הערמאן פארהאלט זיך אזוי מאדנע. אז דאס איז געווען זיין געהיימעניש. איינמאל ווען ער איז געווען פארנומען אין שטאט מיט געבן פריוואט לעקציעס, האב איך זיך צוגעשארט צו זיין שאפע. דארט זענען געלעגן ביכלעך וואס זענען געווען געדרוקט אין אויסלאנד, אין שווייץ. דער שריפט, דער פארמאט און אפילו דאס פאפיר איז געווען אנדערש פון אונזעריגע ביכער. איך האב דערקענט די דאזיגע ביכלעך. די פארבאטענע בראשורן פון מיינע קינדער יארן, ווען עס פלעגן אריינקומען צו אונז אין שטוב די יונגעלייט אין די רוסישע העמדלעך. א מאדנעם געפיל האב איך געהאט ווען איך בין געשטאנען ביי דער אפענער שאפע מיט דעם פארבאטענעם ביכל אין די האנט. נייגעריג האבן מיינע אויגן אנגעהויבן אויפצונעמען איין בלעטל נאך דעם צווייטן, אט אזוי, באהאלטענערהייט, האב איך דורכגעליינט דאס ביכל, און ווען איך בין געווען פארטיג האב איך זיך פארשעמט מיט דעם וואס איך האב אפגעטון אין דעם לאנגן קראנקהאפטן ווינטער מיינעם. עס זענען אוועק דער ווינטער, דער פרילינג און דער זומער איז געקומען. מיין נשמה פארוואנטשאפט מיט פראניע ניימארק האט זיך אפגעקילט. איך בין שוין געווען גוט באקאנט מיט דעם אלטן בית עולם אויפן שאסע גאס, און א דאנק פראניען האב איך שוין געוואוסט וואו, א נאפאלעאנישן גענעראל האט זיך פארגלוסט אויסצולייגן זיך א קבר פונקט אין אונזער שטאט, אויף דעם ארט וואו איך מיט פראניען פלעגן פילאזאפירן וועגן דאסטאיעווסקין. זאל זיך דארט רואיג ליגן זיין פראנצויזישע נשמה, אבער זאל אים באזוכן אן אנדערער, נישט איך. פאר מיר איז שוין גענוג. זי איז א פיין מיידל, א גוט מיידל, אבער צום אינספעקטאר האט זי פארט נישט געדארפט לויפן. עס וואלט געווען גאנץ גענוג ווען זי גייט צו מיין מאמע'ן און באקלאגט זיך אויף מיר. זי האט שיר נישט רואינירט מיין גאנצע קאריערע, מיין לעבן. אט זיץ איך דאך נאך א יאר אין דעם זעלבן קלאס צוליב איר, קען מען זאגן, און ווער ווייס וואס עס קען נאך ווייטער ווערן דערפון, דער זיסער מאמענט פון קרענקליכן ראמאנטיזם איז אוועק. און שוין נישט וועגן איר רעדט עס אצינד יונג ביאליסטאק, די סטודענטן, די פארמאצעפטן, די עלטערע שילער, די פרייוויליגע. פראניעס שטערן האט זיך ארונטערגעקייקלט, און אויף דעם האריזאנט האט זיך באוויזן א נייער, א טאפלטער שטערן, און וואָס ווייטער שיינט ער אַלץ ליכטיקער. דער נאָמען פֿון דעם טאָפּל-שטערן איז געווען אידאַ און שאַרלאָטע טשעטקע עלבוים, די צוויי שוועסטער, די טעכטער פֿון דעם ווינקל-אַדוואָקאַט חיים עלבוים, זײַנען געווען שילערינס פֿון דער מינסקער גימנאַזיע און נאָר וואָס אָנגעקומען קיין ביאַליסטאָק פֿאַר זייער וואַקאַציע. די עלטערע, אידאַ, איז געווען שענער. זי האָט געהאַט שװאַרצע, גלאַט-פֿאַרקעמטע האָר, װאָס האָבן געגעבן דעם אײַנדרוק פֿון רואיקײט, פֿון גײַסטיקער רײנקײט. שײן און רואיק, כאָטש אַ ביסל װײניקער, זענען געװען אירע אױגן, שװאַרצע, קלוגע, מיט אַ קלײנעם, קױם מערקבאַרן זײַטנגלאַנץ. איר שטימע איז געװען מעלאָדיש, מיט קלאנג פון באהאלטענער קראפט. זי איז געווען ענליך צו איר מאמען, וועלכע האט געדארפט זיין גאר א שיינהייט אין אירע יונגע יארן, און איצט איז זי געווארן דיק און פארמלאז אין גוף, אבער נאכאלץ געווען שיין אין פנים. שארלאטע איז געווען א שאטינקע, אירע האר זענען געווען מער געדיכט, אביסל געקרייזלט, צעווארפן, אומרואיג, שטיפעריש, א באזונדערן חן האָט געהאַט אָט די לעבעדיקע קרוין אויף דעם קאָקעטיש זיצנדיקן קאָפּ. שאַרלאָטעס אויגן זײַנען געווען העל, אַזוי ווי דעם טאַטנס, דעם קליינעם מענטשל מיט דער גראָבער נאָז. אויך שאַרלאָטעס נאָז איז נישט געווען ריכטיק פֿאָרמירט, אַ ביסל שוין צו דיק בײַם שפּיץ, אָבער אויך דאָס האָט איר צוגעגעבן אַ באַזונדערן רייץ. זי איז געווען מיט אַ יאָר ייִנגער פֿון אידען, מער לעבהאַפֿט, מער שטיפֿעריש, ווייניקער ערנסט, אומרויִק,

פארעפנטליכט די נעמען פון פראוואקאטארן וועלכע האבן געדינט דער צארישער געהיים פאליציי. צווישן די דאזיגע שמוציגע נעמען איז אויך געווען דער נאמען קלמן עלבוים פון ביאליסטאק. און דאך ווילט זיך מיר גלויבן אז דאס איז געווען אן אנדערער. אין דער צייט זענען גימנאזיסטקעס אין ביאליסטאק געווען א זעלטנקייט, ווי חנעוודיג די ביידע שוועסטער האבן אויסגעקוקט, ווען זיי זיינען רואיג, באשיידען געגאנגען איבער דער גאס. זייערע ברוינע אוניפארם קליידלעך האבן אויסגעקוקט גאנץ אנדערש ווי די געווענליכע קליידלעך פון אונזערע יונגע מיידלעך און האבן דערפרייט דאס אויג. די רעאליסטן זענען דאך געווען ווי זייערע וויסנשאפטליכע חברים און געהאט אזוי צו זאגן א מאראליש רעכט צו זיין די ערשטע צו באקענען זיך מיט זיי. אין גיכן האבן אנגעהויבן פארזאמלען זיך אין זייער שטוב יונגעלייט. מיין ברודער הערמאן איז שוין געווען אן אפטער גאסט דארטן, אבער איך האב נישט געקאנט אפילו טראכטן פון אזא גליק. אפטמאל אין אוונט האב איך געטראפן די גאנצע משפחה עלבוים שפאצירנדיג אין דער גאס. די מאמע איז שטענדיג געווען דערביי, קיינמאל האט זי נישט געלאזט די טעכטער אירע ארומגיין אליין. עס איז געווען אפשר אביסל אלט מאדיש, אבער שיין און ווירדיג האט עס דאך אויסגעזען. אינמיטן זומער האבן די עלבוימס זיך איבערגעקליבן אויף א דאטשע אין דער סלאבאדקע, דאס איז געווען הינטער דעם וואלד זוועריניץ, דארט וואו עס הייבט זיך אן דער שיינער אלטער סאסנאווער וואלד פון באראן קראוזענשטערן. איצט זענען מיינע אוונטן געווארן גאר פוסט און לער, ווייל דאס איינציגע וואס איך האב ביז איצט געהאט, איז געווען צו טרעפן די צוויי שוועסטער אויף דער גאס, ווארפן א קורצן בליק אויף זיי און ווייטער גיין. די ביידע שוועסטער, אידא און שארלאטע, זענען געווען פאר מיר איין באגריף, איין צוזאמענגעשמאלצענע וויזיע פון שיינקייט, יוגנט און גייסטיקער ריינקייט. אין אט דער וויזיע בין איך געווען פארליבט. איך האב באמת נישט געקאנט זאגן אפילו צו זיך אליין ווער פון די צוויי שוועסטער איז מיר געווינטשער. ווייל איך האב דאך זיי ביידע נישט געקענט. ביידע זענען געווען פאר מיר דער נישט-דערגרייכטער שטערן וואס האט זיך פלוצים באוויזן פאר מיר. פארשטייט זיך אז קיינער, קיינער, קיינער האט נישט געוואוסט און נישט געטארט וויסן מיינע געהיימע געדאנקען, דעם זיסן טרוים וואס איז ביי מיר אמשטארקסטן אין אוונט ווען איך זיץ אויפן גאניק און קוק אויף די בעז-קוסטעס, וועלכע זענען איצט שווארץ, קוק איך אויף דער לבנה וואס קישעפט מיט איר גרינעם שיין אויף דעם ווייטן הימל. די טיר הינטער מיר האט זיך געעפנט, א געלער שיין איז געפאלן אויף די טרעפלעך פון דעם גאניק און ווידער פארשוואונדן. דאס איז ארויסגעקומען פון שטוב הערמאן. ער גייט פארביי, בלייבט שטיין און רעדט אויס. ווילסטו גיין מיט מיר קיין סלאבאדקע? מיין הארץ הייבט אן צו שלאגן שטארקער, איך קען נישט אויסרעדן קיין ווארט. אים דוכט זיך מסתמא אויס אז איך האב אים נישט פארשטאנען און ער מאכט עס קלארער. צו די עלבוימס. קום אזוי ווי דו ביסט. האסט נישט קיין היטל? עס מאכט נישט. מיר פארלאזן ליפינסקי'ס הויף, מיר גייען איבער די שטיל און טונקל געווארענע גאסן, און מיר ווייזט זיך אויס אז דאס איז א חלום. דאס לעצטע מאל ווען איך בין געגאנגען צוזאמען מיט הערמאנען איז געווען מיט יארן צוריק ווען מיר האבן געזאגט קדיש נאך אונזער פאטער אין דעם פאלקאוואי בית מדרש. דערנאך האט קיינמאל נישט פאסירט אז מיין ברודער זאל זיך האלטן גלייך מיט מיר, און וואס ווייטער איז געווארן ערגער. פאר די לעצטע עטליכע יאר האט ער פשוט נישט גערעדט מיט מיר, נישט געקוקט אין מיין זייט און נישט געהאט מיט מיר קיין שום בארירונג. ווי איז דאס מעגליך? מען לעבט אונטער איין דאך, מען לערנט זיך אין דער זעלבער שולע, מען עסט ביי דעם זעלבן טיש. הערמאן האט עס פארט דורכגעפירט יאר נאך יאר, סיסטעמאטיש, מעטאדיש, קיינמאל נישט געמאכט קיין אויסנאם. אזוי האט ער זיך געפירט אויך קעגן אונזער יונגערע שוועסטער אנא, ער האט זי אינגאנצן איגנארירט אזוי ווי זי וואלט געווען א קאץ אין שטוב. און אַז ער האָט אַ מאָל פֿאָרט געדאַרפֿט רעדן צו איר אָדער צו מיר, האָט ער דאָס אױסגערעדט אין דער לופֿטן און געקוקט צו דער מאַמען. איך האָב געטראַכט, אַז אַזױ פֿירט מען זיך, אַז אַזױ איז ריכטיק, האָב איך אױך אָנגעהױבן צו באַציִען זיך צו מײַן שװעסטער אַנאַ, װי ער, צו אונדז בײדן. ער איז דאָך דער עלטסטער, װאָס פֿאַרטרעט דעם פֿאַרשטאָרבענעם טאַטן מײַנעם, ער װײס, װאָס ער טוט. צו דעם יינגערן ברודער יאקאב איז הערמאן געווען ליב און פריינדליך. אבער היינט? היינט ווערט אלצדינג אנדערש ווי דורך א כישוף. הערמאן רעדט צו מיר נישט נאר מענטשליכע נאר ברידערליכע ווערטער און קוקט מיר אין פנים אריין און שעמט זיך נישט דאס צו טון, ער איז מיר מוחל. וואס מוחל? וואס אזוינס האב איך אים אייגנטליך געטון? איצט איז נישט דער מאמענט צו שטעלן אים קשיות. איך האב געפונען א ברודער און באלד וועל איך געפינען נאך א שענערע מתנה, א נייע באגעגעניש ערווארט מיך, נייע פרייד. מיין חלום וועט באלד מקוים ווערן. מיר זענען אריין אין וואלד. איצט זעט ער אויס כמארנע און אומצופרידן דער שענער תמיד פריינטליכער זווערינעץ וואלד. די ביימער קוקן אויס צו זיין העכער, די שטערן ווייזן זיך צווישן די צווייגן און פארשווינדן. איך זע נישט הערמאן'ס פנים, איך הער זיין שטימע. איך בין נעכטן דורכגעגאנגען דעם וועג איינער אליין, זאגט ער. אט האסטו דיך. איך, דער שטארקער, דער פארגארנישט מורא-האבנדיגער, וואלט דאס זיכער נישט געוואגט צו טון, און ער, דער שטילער, דער שוואכער. ער שפאצירט זיך אין דער נאכט אליין אין וואלד, איך באוואונדער אים אין הארצן, און כדי צו מאכן אים פילן גוט זאג איך, זיי פארזיכטיג, מאלע וואס עס קען זיך טרעפן אין וואלד. איך בין שוין צוגעוואוינט, ענטפערט הערמאן געמאכט זארגלאז. איך פארשטיי גוט צו וואס ער זאגט דאס, ער וויל נישט איך זאל מיינען אז ער האט מיך מיטגענומען נאר צוליב דעם ער זאל האבן א באגלייטער, ניין, ער וויל זיין א חבר, א פריינד, ער האט חרטה וואס ער האט מיך שווייגענדיג וויי געטון די אלע לאנגע יארן, דאס בעט ער ביי מיר איך זאל אים מוחל זיין, און איך בין אים מוחל. אה הערמאן, איך פארגעס אלצדינג, איך האב צו דיר גארנישט, מיין הארץ גייט אויס נאך דיר. דער גרינער וועג דורכ'ן וואלד האט זיך געענדיגט,

אזוי זעען זיי איצט אויס, באווייזן זיך עטליכע ליכטלעך. דאס זענען די באלויכטענע פענסטער פון די זומער דאטשעס. עס איז גארנישט אזוי שפעט ווי דאס האט זיך אויסגעוויזן אין וואלד. וואוהין גייט איר? דערהערט זיך פלוצים א שטימע און נאך איינע און דערנאך א געלעכטער און באגריסונג. דאס זענען זיי, די עלבוימס מיט זייערע געסט. מען האט אויפגעהאנגען א האמאק, ארויסגעטראגן פון שטוב אפאר בענקלעך, אדער גלאט אוועקגעזעצט זיך אויף דער ערד, און מען פארברענגט דארט דעם שיינעם אוונט. הערמאן שטעלט מיך פאר צוערשט פאר דער מאמען, און דערנאך פאר איין שוועסטער און פאר דער צווייטער. אבער ווער איז די איינע און ווער די צווייטע קאן איך נישט אונטערשיידן, ווייל עס איז טונקל. דא איז אויך פאראן דער דיקער פייוול דוליצקי, וואס האט צוזאמען מיט הערמאנען פארענדיגט די ריאלשולע, און אברהם רובינשטיין, דער יונגערער ברודער פון מיין געוועזענעם רוסישן לערער. אבראשא איז נארוואס אנגעקומען קיין ביאליסטאק און זוכט צו עפעס זיך צו דערשלאגן. קלמן עלבוים, דער יונגל מיט דעם פאטער'ס גראבער נאז, זיצט שטיל נעבן דער מאמען, שמייכלט און איז צופרידן וואס מען האט אים דערלויבט צו זיין צווישן דערוואקסענע. אבראשא רובינשטיין הייבט אן צו זינגען.

פארלירט זיין טאפלטקייט און קריסטאליזירט זיך, איצט איז עס באשטימט נאר איין שטערן, שארלאטע, און ערגעץ וואו ווייט הינטער איר שימערירט אידא, נו, זאל זי זיך דארטן שימערירן געזונטערהייט, מיין שטערן, מיין ליכט, לעבעדיג געווארן א טרוים איז דא בלויז איין שריט פון מיר, און רעדט, לאכט און שמייכלט צו מיר, און הערט זיך צו צו מיר אזוי ווי איך בין טאקע איר גלייכן, און נישט בלויז דער יינגערער ברודער וועמען דער עלטערער האט מיטגעבראכט כמעט פון רחמנות. די אומנאטירליך הויכע סאסנעס רוישן און פלאפלען מיט זייערע צווייגן, די דיקע מאמע שלאפט איין אין האמאק, די לבנה ווערט קלענער און ליכטיגער, אלע פענסטער אין דער סלאבאדקע ווערן פארטונקלט, און מיר זיצן נאכאלץ אין וואלד און רעדן און קענען זיך נישט צעגיין. מיר זענען שיכור און איך מער פון אלעמען, פון דער נאכט, פון דער גרינער לבנה, פון שובערט, און פון דעם וואס מיר זענען אזוי נאריש, אזוי יונג און ריין, ווי מען קען דאס זיין נאר איין מאל אין לעבן. איך בין געקומען אהיים ווען די נאכט איז שוין געווען בלאס, דער פרימארגן האט זיך צוגערוקט נענטער. די מאמע איז נישט געשלאפן, זי איז געווען זייער באזארגט. וואו זייט איר געווען די גאנצע נאכט? האט זי געפרעגט, אבער נישט בייז, נישט מיט פארוואורף. הערמאן האט איר רואיג געענטפערט, זי האט מער גארנישט געזאגט. אט איז דער מאמענט געקומען. אירע צוויי קינדער זענען מער קיין קינדער נישט, זיי זענען מענער. זיי האבן זיך אפגעריסן פון איר, נישט געקלערט וועגן דעם אז זי וועט זיך זארגן, וועט נישט קענען איינשלאפן טראכטנדיג וואס עס האט פאסירט מיט אירע זין, פארגעסן די מאמע. אן אנדער פרוי איז מיטאמאל געווארן דעם זון נענטער און וויכטיגער, זי האט נאך גארנישט געטאן פאר אים און וועט אפשר קיינמאל גארנישט טאן, אבער דאס איז עס דאך, זי איז יונגער, און דאס קינד? וואס איז איצט שוין נישט קיין קינד נאר א מאן, וויל פאר איר, פאר דער ווייטער, פאר דער אומבאקאנטער, אינסטינקטיוו זארגן, פונקט אזוי ווי די אלט-געווארענע מאמע האט געזארגט פאר אים, דאס איז דער דאנק וואס א זון ווי דער מאמען. אזוי האט זיך אנגעהויבן פאר מיר די צייט וואס מען רופט ערשטע ליבע. וואס האט זי מיר געבראכט? אומקלארע ראמאנטישע חלומות וועלכע האבן באפוצט, בארייכערט און באפארבט מיין לעבן, אנגעפילט מיין הארץ מיט דעם געפיל פון שיינקייט, אפגעריסן מיך פון דעם וואס איז איצט געווען מיר נאנט און טייער, בארוישט מיך מיט דערווארטונג פון א גליק וואס האט נישט געקאנט און נישט געדארפט קומען, און צום שלוס מיר געבראכט ביטערניש און אנטוישונג אזויפיל, אז איך קען עס ביז היינט נישט פארגעסן. זעלטן וועמען עס איז אויסגעקומען אין זיין יוגנט צו זען זיין אידעאל אזוי צעשמעטערט און פארניכטעט. דער זומער האט זיך פארענדיגט. אויס שפאצירן און זיצן און זינגען און רעדן אין וואלד, אויס סלאבאדקע, אויס דאטשע. ווידער צוריק אין שטאט צום לערנען זיך אין דער ריאלשולע, און שארלאטע אין דער גימנאזיע אין מינסק. פון בערלין איז אנגעקומען דער לאנג דערווארטער בריוו פון אונזער ווייטן קרוב, דער אדוואקאט עגער האט אונז געלאזט וויסן אז הערמאן קען קומען קיין בערלין, זיין מומע און איר מאן וועלן אים פרואוון העלפן. דער צוזאג איז נישט געווען קיין צופיל הייסער, אבער קיין בעסערן האבן מיר דאך נישט געהאט. און פונקט אזוי ווי דעמאלט מיט יארן צוריק ווען דער מאמע'ס שוועסטער אולגא איז אוועק קיין אמעריקע זענען מיר ווידער אויפגעשטאנען גאנץ פרי און ווידער האט טרויעריג געברענט דער אומגעווענליך פרי אנגעצונדענע לאמפ, ווידער האט עס אויסגעזען ווי א יארצייט, ווידער האט די פארשלאפענע דינסט אריינגעטראגן דעם קאכעדיגן און זשומעדיגן סאמאוואר, ווידער איז אריין אין שטוב דער איזוואזשטשיק און גענומען שלעפן הערמאנ'ס באגאזש, א געפלאכטענעם שווערן קארב איבערגעבונדן מיט א שטריק און צוגעשלאסן מיט א שלאס וואס איז געהאנגען אויף אן אייזערנעם שטעקן. מיר פארן דורך די ליידיגע גאסן צום וואקזאל. עמיצער פון דער גאס, א באקאנטער, שרייט הערמאנ'ען צו א זיי געזונט. אויפן וואקזאל ווארטן שוין עטליכע פון זיינע פריינט מען רעדט אומנויטיגע איבעריגע און פארט נויטיגע ווערטער, אט דארף מען זיך צוקושן, און איך ווייס ווי פיינליך דאס איז פאר מיין ברודער וועלכער האט פיינט יעדן אויסדרוק פון הארציגקייט, אבער ער מוז דאס דורכמאכן. און אט איז ער שוין אינעווייניג אין וואגאן און קוקט דורכן פענסטער פון אויבן אראפ, דער פענסטער עפנט זיך נישט, מיר קענען אים נישט הערן, מיר זעען נאר ווי ער רעדט עפעס מיט די הענט און מיר ענטפערן אים אויך אזוי. דער וואקזאל גלאק קלינגט צום דריטן מאל, עס הערט זיך א פייף, דער צוג רירט זיך פון ארט און קריכט פאמעליך פאראויס, נעמט זיך אן מיט כוחות און הייבט אן צו לויפן, ווערט אלס קלענער, און אוועק געפארן הערמאן. די מאמע ווישט אפ א טרער, נישט מער ווי איינע, אבער דאס איז א שווערע, א ברענענדיגע טרער. הערמאן איז אוועק, איצט פארנעם איך זיין פלאץ. איך בין דער עלטסטער אין דער משפחה, איך דארף ווייזן א ביישפיל דער שוועסטער און יעקב'ן ווי אזוי צו פירן זיך. דאס האט געזאגט די מאמע ווי מיר האבן זיך צוריקגעקערט פון וואקזאל. הערמאנס שאפע ווערט איצט מיין שאפע, זיין בעט ווערט איצט מיין בעט, אין אונזער ענגער שטוב וואו איינער האט זיך תמיד אנגעשטויסן אויף דעם צווייטן איז געווארן פרייער. איך שעם זיך צו האבן אזא געדאנק אבער איך טראכט פאר זיך. עס איז גוט וואס ער איז אוועק. איך לערן זיך גוט, שטילערהייט גיי איך אן מיט מיין שרייבן און פיר א געהיימע קארעספאנדענץ מיט עטליכע מאסקווער און פעטערבורגער זשורנאלן, און זיי ענטפערן מיר טאקע און גיבן מיר אמאל אן עצה, אבער דרוקן מיך איילן זיי זיך נישט. אין שטאט ווערט געבוירן א ניי ווארט וואס קלינגט אין אנהייב פרעמד, אבער ביסלעכווייז ווערט עס היימיש און הארציג, ציוניזם. מען רעדט דערפון וואס ווייטער אלס מער. מענטשן וואס קומען פארן פון גראדנע, ווילנע, פינסק און ווארשע דערציילן אז דארטן רעדט מען אויך וועגן דעם. מען איז אביסל צעטומלט. מען ווייסט נישט ווי דער פאליצמייסטער פארהאלט זיך צום ציוניזם. איז עס פאר פאר אדער קעגן? איז עס דערלויבט אדער נישט דערלויבט? ער אליין ווייסט אויך נישט און מאכט זיך נישט וויסנדיג. הייסט עס, מ'מעג אנגיין מיט פארזאמלונגען, דיסקוסיעס און לעקציעס. דאקטער כאזאנאוויטש וועלכער איז געווען פארשיקט קיין לאדזש פאר דעם גראנאווסקי פראצעס, איז שוין צוריקגעקומען און קאכט זיך מער פון אלעמען. ער שטעלט אפ אויף דער גאס באקאנטע און אומבאקאנטע, כאפט זיי פאר די לאצן, רייסט זיי אפ די קנעפלעך און באשווערט זיי צו ווערן ציוניסטן. ער רעדט וועגן.

סאלאמאן קאפלאן איז דער יונגסטער פון זיי אלעמען, ער זעט אויס ווי א קינד, רעדט שיין און מיט ווארעמער לאגיק, און מען האט ליב צוצוהערן זיך צו אים. לעאן פאפירין שטעלט מיך אפ אין גאס, ער איז עלטער פון מיר מיט אפאר יאר, ער טראגט ברילן, ער האט אבער די טבע צו קוקן איבער די ברילן, וואס גיט זיין פנים א מאדנעם אויסדרוק, זיין מויל איז שטענדיג האלב אפן און די פולע ליפן צעטיילט, דאס גיט אים אביסל א נעגערישן אויסזען. ער איז זייער א פעהיגער און אן אויפריכטיגער און אן ענערגישער בחור. באלד איז פורים, זאגט מיר לעאן פאפערין, מיר גייען פייערן דעם יום טוב. שרייבט אן עפעס פאסיגס און ליינט עס פאר פאר אונז. זאגט מיר צו אז איר וועט דאס טון. איך האב געזאגט יא. אבער איך האב נישט געוואוסט ווי אזוי צו האלטן מיין צוזאג. וואס הייסט מען גייט פייערן דעם יום טוב פורים און נישט אין דער שול? ווער זענען דאס די מיר וואס גייען עס טון? ציוניסטן? בין איך אויך א ציוניסט? אויב איך אליין ווייס עס נישט ווי אזוי ווייסט דאס לעאן פאפערין? די פורים פארזאמלונג איז פארגעקומען אין א פריוואט הויז, איך געדענק שוין נישט ביי וועמען. דער גרויסער זאַל איז געווען אָנגעפֿילט מיט געסט. בײַ דער וואַנט איז געשטאַנען אַ קליינער טיש מיט אַ שטול. צו ערשט האָט פּאַפּערין פֿאָרגעלייענט אין רוסיש אַ ליד פֿון דעם רוסיש-ייִדישן דיכטער שין פֿרוג. דאָס ליד האָט אַרויסגערופֿן אַ גרויסן בײַפֿאַל. דערנאָך איז געקומען מײַן ריי דאָס איז געווען מײַן ערשטער אויפֿטריט און איך האָב נישט געוווּסט ווי זיך צו האַלטן. גייט. דאס פובליקום ווארט. האב איך דערהערט פאפערינ'ס קאמאנדע און איך בין צוגעגאנגען צום טישל. דער אייביגער וואנדערער. האב איך הויך ארויסגערעדט דעם טיטל און אין זאל איז געווארן שטיל. אזוי האט געהייסן מיין קליינע זאך. עס האט זיך געהאנדלט וועגן א וואנדערער וועלכער האט מיט יארן צוריק פארלאזן זיין היים און זיך געלאזט גיין איבער דער וועלט. זיין וועג איז א שווערער, שאַרפֿע שטיינער צעבלוטיקן זײַנע פֿיס, ווילדע חיות פֿאַרשפּאַרן אים דעם וועג. ער גייט ווײַטער, ער וואַנדערט. אין מיטן לייענען האָב איך געוואָרפֿן אַ בליק אויף מײַן עולם. איך האָב דערזען אַ ריי פּענעמער, וואָס אַלע האָבן געקוקט אויף מיר, און געקוקט אַזוי, אַז איך האָב נישט געקאָנט פֿאַרשטיין, צי זיי זײַנען מיט מיר אָדער קעגן מיר. זיכער קעגן, האָב איך באַשלאָסן. איך האב באמערקט סאלאמאן קאפלאן אין זיין שילער אוניפארם, און דעם לערער דאווידזאן, א קלוגן, צינישן איד וואס האט באגראבן זיין פערטע ווייב. ביי דער סאמע טיר האט מיין אויג געכאפט א דאמע מיט א גרינעם הוט און א רויטן פעדער. די דאמע האט מיר אויסגעזען זייער באקאנט, אבער ווער זי איז האב איך זיך נישט געקאנט דערמאנען. וואו האב איך זי געזען? איך קען זי דאך! גאט מיינער, ווער איז זי? איך בין צעטומלט געווארן. איך האב געוואונען אן אלגעמיינעם בייפאל, אומבאקאנטע מענטשן זענען צוגעקומען און גערעדט צו מיר ווי איך וואלט זיי שוין לאנג געקענט. זייער גוט! האט געזאגט פאפערין, נאר דעם צווייטן טייל האט איר פארגעליינט ערגער ווי דעם ערשטן. זיכער איז ער געווען גערעכט. דאָס איז אָבער געװען צוליב דער דאַמע מיט דעם פּאַראַדנעם הוט. און אָט איז זי אַלײן. זי קומט נענטער צו צו מיר, און פּלוצלונג דערקען איך זי. זי זאָגט צו מיר. אַ שאָד, װאָס די מאַמע איז דאָ נישטאָ. זי װאָלט הנאה געהאַט פֿון דײַן לײענען. און זי קרעכצט און קװאָקעט צו, װי אַ הון, װי נאָר אײנע אין גאַנץ ביאַליסטאָק קאָן דאָס טאָן. נו-נו, דאָס איז זי טאַקע, מײַן אַלטע פֿרײַנדין די קורעלאַפּניצע!

פארוואס האסטו מיר נישט געזאגט וועגן דעם און מיך נישט פארבעטן צו קומען? האט די מאמע געפרעגט. דו העסט דאך מיר נישט שרייבן? האב איך געענטפערט מיט ביטערניש און מיט א באהאלטענעם געפיל פון טריאומף. אויב דו שרייבסט אזוי איז גאר אן אנדער זאך, האט זי געזאגט, און איך האב זיך פארטראכט, וואס מיינט עס שרייבן אזוי און שרייבן נישט אזוי? די דאָזיקע פֿראַגע איז אין גיכן געװאָרן קלאָר פֿאַר מיר. פּאַסירט האָט דאָס, װי מאָדנע דאָס זאָל נישט קלינגען, אין צוזאַמענהאַנג מיט דעם גרױסן פֿײַער װאָס האָט פּלוצעם אױסגעבראָכן אין גראָדנע. גראָדנע ברענט! גראָדנע ברענט! האָט זיך מיט אַ מאָל דערהערט אין ביאַליסטאָק. אַ סך זענען באַלד אַװעקגעפֿאָרן קײן גראָדנע אױסצוגעפֿינען װאָס און װער. גראָדנע איז דאָך נישט מער װי צװײ שעה פֿון ביאַליסטאָק, אַ שװעסטער-שטאָט. אזוי צו זאגן, ענג פארבונדן מיט אסאך פון אונזערע לעבנס-אינטערעסן. א טאג איז אוועק, און נאך א טאג, גראדנע האט אלץ געברענט. א טייל פון אונזערע פאזשארניקעס, פייערלעשער, האבן פארלאזן ביאליסטאק און זענען אוועקגעפארן קיין גראדנע העלפן. דאס האט נאך קיינמאל נישט פאסירט פריער. ביינאכט, ווען עס איז געווארן שטילער, האָט זיך בײַ אונדז געפֿילט אין דער לופֿט אַ מאָדנער אומקלאָרער ציטער, אַ צוגעפּרעסטער געדעמפֿטער באַסאָװער ריטם. קױם װאָס מען האָט עס געקאָנט כאַפּן מיטן אױער, אָבער נערװעזע מענטשן האָבן עס יאָ געפֿילט. גראָדנע האָט געברענט אַ גאַנצע װאָך. כּמעט אַ פֿערטל פֿון דער שטאָט איז אַװעק מיטן פֿײַער. אונדזערע פֿײַערלעשער האָבן זיך צוריקגעקערט מיט שװאַרצע פֿאַרסאַזשעטע פּענעמער. מיט אָפּגעברענטע הענט, אויסגעמוטשעטע, נישט אויסגעשלאָפֿענע, ווי סאָלדאַטן פֿון אַ מלחמה. דער בראַנדמײַסטער, קאַליכעוויטש, דער ריז, איז געווען גאַנץ הייזעריק פֿון שלאָגן זיך מיט די גראָדנער פֿלאַמען, זײַנע אויגן זײַנען געווען רויט און געשוואָלן. אין אַ פּאָר טעג אַרום בין איך אַוועק קיין גראָדנע מיט דעם איינציקן צוועק אָנצוקוקן די פֿאַרוווּנדעטע שטאָט.